זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף סמך א' עמוד א' די לעצטע שורה פון אונטן תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט יא מ'קען אנהייבן? תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט סאו מ'האבן נעכטן געהאט אז א מענטש האט צוויי כליות און די כליות געבן אים עצות האבן מיר דא א ברייתא אזוי כליות יועצות די נירן פון א מענטש שיקן עצות, זיי שיקן זענדונגן פארן הארץ, אבער לב מבין, ס'איז דא איין כליה וואס זאגט עצות לטוב און איין כליה וואס זאגט עצות לרע, דארף מען האבן דעם הארץ וואס ער איז דער לב מבין וואס ער, ווי רש י זאגט מה יש לו לעשות, וואס האט דער מענטש צו טון אם ישמע לעצת הכליות, ס'איז דאך דא צדדים, דער מענטש דארף קענען אננעמען א געוויסן צד, ער דארף קענען מאכן א קאנקלוזשען, דארף מאכן א דעסיזשען, רש י ברענגט צוויי פסוקים. די פסוק אז די כליות געבן עצות איז פון די פסוק אין תהלים, אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי, דא זעט מען די איידיע פון יעצני מיט כליותי, און רש י ברענגט א פסוק לגבי דעם הארץ, פון לבבו יבין, דארט זעט מען אז די הארץ ער איז דער וואס מאכט די הכרעות. לשון מחתך, די צונג שניידט די ווערטער. פה גומר, די מויל שטויסט ארויס די ווערטער צום סוף, ושט מכניס ומוציא, די ושט פון א מענטש נעמט אריין די עסן, ס'איז מוציא, דארף, מ'דארף וויסן וואס די מוציא מיינט, אפשר מיינט עס ווען א מענטש ברעכט קומט ארויס די עסן, מוציא כל מיני מאכל, קנה, דאס איז די צווייטע רער וואס א מענטש האט מוציא קול, ס'לאזט ארויס, פון דארט קומט די קול, ריאה. דאס איז די לונגן שואבת כל מיני משקין, עס נעמט אריין אלע סארטן משקין, און רש י מוטשעט זיך שוין דערויף, ווייל די משקין גייט אריין אינעם כרס, עס גייט אריין אינעם בויך, רש י זאגט אז אפילו הכי פונעם כרס דורך די ווענט אריין אינעם אין די לונגן גייט אריין משקין, איי געס די גמרא האט פארשטאנען אז די לונגן דארף זיין, עס דארף צוקומען צו פייכטקייט, עס דארף צוקומען צו נאס, צו ליקוויד. צו קענען אפערירן כבד, דאס איז די לעבער כועס, פון דארט קומט די כעס פון א מענטש, מרה איז נאך א חלק פון, און מרה זורקת בו טיפה, ס'איז דא די מרה וואס ווארפט אריין א טראפ אויף דעם כבד ומניחתו, און אזוי בארואיגט זיך די כעס, ומניחתו מן הכעס טייטש רשי, אזוי בארואיגט זיך די כעס וואס די כבד האט גורם געווען, טחול שוחק, די חלק פון לאכן וואס ברענגט א מענטש לאכן, דאס קומט פונעם טחול. די כוזרי זאגט ווייל די טחול רייניגט די בלוט פון א מענטש, א מענטש האט ריינע בלוט איז ער געזונט איז ער גוטמוטיג קען ער קען ער לאכן, ווען א מענטש איז נעבעך די בלוט איז אים פארלייגט איז איז שווער דעמאלטס צו זיין אין א אין א מצב פון שמחה, קורקבן דאס גייט ארויף אויף א. וואס א עוף האט א קורקבן איז טוחן דאס טוט צומאלן די עסן, קיבה די קיבה איז ישנה דאס מענטש דאס מאכט א מענטש שלאף דאס מאכט א מענטש שלאפן אף די נאז פון א מענטש מאכט די מענטש אויפשטיין אזוי פארשטייט די גמרא און די גמרא זאגט יעצט אויב האט זיך אויסגעדרייט די יוצרות. נעור הישן ישן הנעור, אויב די קיבה איז גורם אז עס זאל אויפשטיין און די נאז איז גורם אז עס זאל שלאפן, איז נימוק והולך לו, די מענטש גייט אונטער, און די גמרא קען מען אויך נוצן אלס א משל אז א מענטש איז אויף ווען מען דארף שלאפן און שלאפט ווען מען דארף אויף זיין, איז דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין סדר וואס איז זייער לאנג סוסטעינעבל. תנא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ענליכע ווערטער, אם שניהם ישנים. אויב סיי די קיבה און סיי די אף זענען גורם די מענטש זאל שלאפן אדער שניהם נעורים, ביידע זענען גורם אז די מענטש זאל זיין אויף, איז מיד מת שטארבט דער מענטש, און דאס קען מען עס אויך נוצן אלס א משל אז צו הויעך אדער צו נידריג איז איז קיינמאל נישט קיין מהלך, ס'דא מענטשן וואס אדער זענען זיי יעלו הרים, זיי זענען אין הימל, זיי זענען אנגעדרייט, זיי זענען הייפער-עקטיוו, אדער זענען זיי אין בעט, זיי גייען אין א. גיי נישט ארויס פאר צוויי וואכן. און איך האב שוין געזען מענטשן וואס צוויי וואכן זענען זיי אזוי און צוויי וואכן זענען זיי אזוי און דאס איז זייער, אזא מענטש דארף פשוט זיך גיין העלפן. ער קען נישט אפלעבן פון די צוויי וואכן וואס איז פראדאקטיוו ווייל און מיט דעם דעקן אויף די צוויי וואכן וואס איז נישט פראדאקטיוו ווייל סוף כל סוף קומט עס צו קראכן. תניא, אונז האבן געלערנט א ברייתא. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט צדיקים יצר טוב שופטן, דער יצר טוב איז בעל הבית, דער יצר טוב האלט די לייצעס. שנאמר שטייט א פסוק וליבי חלל בקרבי, חלל איז אלץ א לשון פון הרג'ענען, מילא איז דוד המלך זאגט עדות אז מיין יצר הרע איז מת, מיין יצר הרע איז טויט, ער איז א חלל. רשעים יצר רע שופטן, זייערע דזשאדזשמענטס בדרך כלל קומט פון א שלעכטע פלאץ, די יצר הרע האלט זיי ביי די לייצעס, שנאמר נאום פשע רשע לרשע בקרב לבי, אין פחד אלקים לנגד עיניו, בינונים זאגט די גמרא איז זה וזה ש. דארט איז דאס די סטראגל, און הייליגע בעל התניא האט געווידמעט א גאנצן ספר געבויט אויף די גמרא מסביר צו זיין די חילוק פון א צדיק און א בינוני, שנאמר יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו, אמר רבא האט רבא געזאגט כגון אנו בינונים אונז זעמיר א בינוני, פארוואס? ווייל כ'האב אויך א יצר הרע, כ'דארף מיך אמאל מתגבר זיין אויפן יצר הרע, זע איך אז ס'איז זה וזה שופט. אמר ליה אביי לא שביק מר חיי לכל בריה, דו לאזסט נישט יעצט איבער קיין פלאץ פאר קיינעם, ווייל אויב אונז זעמער בינונים איז ווי רש"י זאגט, עסטו נישט טרעפן קיין צדיק מעולם, ווייל אונז זעמער שוין די קריעם אוו די קראפ, און אז אונז זעמער בינונים איז שוין נישט דא עפעס מער פון דעם. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא לידע איניש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו, א מענטש דארף וויסן ווי ער שטייט אויף די וועלט. אנטשולדיגטס כ'האב אויסגעלאזט א גמרא. ואמר רבא לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי, די א מענטש וואס איז א פוסח על שני סעיפים, ער איז נישט אהער און נישט אהין, דאס הייסט נישט געלעבט, רשיעי גמורי. ער לעבט עולם הזה, ער נוצט אויס די עולם הזה פאר א מאקסימום, שוין, מען קען עס אנקוקן ווי א געוויסע וועג פון לעבן, מען נעמט עפעס ארויס פון דא, אדער די צדיקי גמורי וואס האבן גארנישט מיט די עולם הזה, זיי האבן נאר עולם הבא, אמר רבא, לידע איניש בנפשיה אם צדיק גמור הוא, אם לאו, א מענטש דארף וויסן ווי ער שטייט אויף די וועלט און זיך נישט פאפן, אמר רבא, אמר רב, די זעלבע סארט מימרא לא איברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי, ער איז געווען א גרויסע רשע, באט רשי זאגט, שהיה עשיר מאוד, ער איז געווען זייער זייער רייך, דער אחאב האט געהאט עולם הזה ר' חנינא בן דוסא וואס האט גארנישט געהאט און ר' חנינא בן דוסא זאגט די גמרא די לו בקב חרובין אים איז געווען גענוג אביסל באקסער פשט איז וואס א מענטש טוט דארף ער טון אלל די וועי לאחאב בן עמרי עולם הזה ער האט די וועלט און ר' חנינא בן דוסא עולם הבא זאגט די הייליגע גמרא אונז האבן געהאט אין אונזער משנה ואהבת את ה' אלקיך תניא אונז גיימיר האבן א ברייתא וואס גייט אביסל אויסשמועסן די בכל נפשך ובכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך וואס אונז האבן געהאט אין די משנה, רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך, ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך, דו דארפסט זיין גרייט זיך צו ווארפן אין פייער פארן אייבערשטן, אבער, מיינט נאכנישט אז יעצט איז דא א קל וחומר אז זיכער דארפסטו ספענדן דיין געלט, ווייל ס'איז דא א מענטש וואס ער זאגט, אין פייער בין איך גרייט צו גיין, באט מיין בערזל זאלסטו נישט טאטשן. ויש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודך, אז פאר א לאו, איז דא א חיוב אוועקצוגעבן אפילו די גאנצע פארמעגן, רבי עקיבא אומר בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, בפשטות איז עס דזשאסט א ביאור אויף די פריערדיגע ווערטער, אז אפילו מען נעמט דיין נפש, רבי עקיבא אליין, ווי די גמרא גייט באלד פארציילן, איז געגאנגען אויף מסירות נפש, תנו רבנן. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, מען זאל נישט לערנען בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים. און רבי עקיבא האט זיך אנגעפיפן, ועוסק בתורה האט ווייטער געלערנט, אמר לו עקיבא אי אתה מתירא מפני המלכות, האסט נישט מורא, אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה, לשועל, ס'איז געווען א פוקס, שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, זענען נערוועז די פיש און זיי לויפן ארום אין וואסער, אמר להם מפני מה אתם בורחים, וואס לויפט עטס ארום, אמרו לו מפני רשתות, צוליב די נעצן, שמביאים עלינו בני אדם, אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה, אז עטס ווילטס איך קען ענק ארויסברענגען דא, ונדור אני. ואתם, כשם שדרו אבותי עם אבותיכם, לאמיר לעבן ווי גוטע ברודער, קומטס דא וואוינען לעבן אונז, און וועטס נישט דארפן מורא האבן פון די רשתות, איך וועל דיר נעמען אין וואלד, איך וועל דיר נעמען מיין פוקסן לאך, וועסט זיך קענען פיין באהאלטן, אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות, דו ביסט דער גרויסער חכם, לא פיקח אתה אלא טיפש אתה, ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך, זאגט רבי עקיבא, פירט ער אויס די נמשל, כך אם אנו הולכים ומתבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, זעסט דאך אז אונז זעמער נערוועז אונז זעמער באזארגט אבער אויב פארקלאפט מען די גמרא איז עס זיכער נישט קיין מהלך, און די נקודה פון רבי עקיבא איז אז סיי וועלכע חשבון וואס א מענטש מאכט זיך און די מסקנא פון דעם חשבון איז אז וועגן דעם זאל ער נישט לערנען, איז עס נישט קיין אויסגעהאלטענע חשבון. און די מסקנא פון סיי וועלכע סארט חשבון דארף דארף אלץ זיין א סיבה אויף יא צו לערנען ווייל ס'נישט דא גארנישט וואס איז וויכטיגער ווי ווי כי חייך ואורך ימיך. זאגט די גמרא אזוי די מעשה האט זיך געענדיגט אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא מ'האט אים געכאפט ער איז עובר אויף גזירת המלכות ער נעמט צאם דעם עולם צו לערנען וחבשוהו בבית האסורים מ'האט אים אריינגעלייגט אין בית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה די פפוס בן יהודה האט געהאט עפעס אן אנדערע חטא. נישט געצאלט קיין שטייער צו וואס? און מען האט אים אויך איינגעזעצט אבער נישט פאר די עבירה וחבשוהו אצלו, די צוויי האבן זיך געטראפן זיצן איינער נעבן דעם אנדערן, אמר לו פפוס מי הביאך לכאן, ווער האט דיך דא געברענגט, אמר ליה אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, וואויל איז דיר אז דו זיצט, איז עס פאר דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפסת על דברים בטלים אויף שטותים, פארציילט די גמרא א פחד פון א גמרא, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה מ'האט אים. ארויסגעטראגן צו הרג'נען זמן קריאת שמע היה, ס'איז געווען זמן קריאת שמע, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, מ'האט געקעמט זיין לייב מיט קעמלען פון אייזן, מורא'דיגע יסורים ומקבל עליו עול מלכות שמים, ער האט מקבל געווען אויף זיך עול מלכות שמים, אמרו תלמידיו רבינו עד כאן. אין אנדערע ווערטער דו ביסט געזיצן און געלערנט און האסט דאך דא מקהיל געווען קהילות פאר תורה און דאס איז דיין זו תורה וזו שכרה, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי, מתי יבא לידי ואקיימנו, רבי עקיבא האט א גאנץ לעבן געלעבט מיט מסירות נפש, זיין מיינד. איז געווען א דרגה פון מסירות נפש, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו ומאריך באחד האט אויסגעצויגן דעם אחד עד שיצאה נשמתו באחד, ס'איז ארויסגעגאנגען זיין נשמה ביי דעם ווארט אחד, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא זו תורה וזו שכרה שטייט דאך אין פסוק ממתים ידך השם ממתים מחלד ווי די המשך פונעם פסוק אז דער אייבערשטער וואלט ווען געדארפט אים לאזן שטארבן פון אלטקייט פון אזוי ווי די דרך העולם פארוואס איז געקומען פאר ר' עקיבא אזא עונש אז זאל ער שטארבן בידי אדם אמר להם חלקם בחיים דו קוקסט עס אן ווי מיתה אבער א צדיק וואס שטארבט אויף מסירות נפש דאס איז חלקם בחיים ער האט ער איז זוכה צו חיי נצח, ער איז זוכה צו עולם הבא, ס'איז דא א א גמרא אדער א חזל אז די מעשה איז געווען יום כיפור, רבי עקיבא איז געהארגעט געווארן יום כיפור, און די טאג וואס רבי עקיבא איז געהארגעט געווארן איז געבוירן געווארן רבי יודא, ווייל ובא השמש וזרח השמש, און ס'איז דא אויך א גמרא אז מען האט פארקויפט די פלייש פון רבי עקיבא אויפן מארק, און אזוי מז די רשעים האבן אזוי מזלזל געווען דעם צדיק אז זיי האבן אים נאכדעם צושניטן און. מבזה געווען זיין פלייש. גיימער ווייטער. יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי עולם הבא. שטייט שוין אין די ראשונים אז מזומן לחיי עולם הבא איז די העכסטע דרגה, אן קיין דין, אן קיין יסורים, גייט גראד אריין אין עולם הבא. האבן מיר גענדיגט די מעשה פון רבי עקיבא, גיימער צוריק צו אונזער משנה. געשטאנען אין אונזער משנה לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי קדשים אז א מענטש זאל זיך נישט פירן מיט א זלזול ווען ער איז אויסגעשטעלט צום בית המקדש. אמר רב יהודה אמר רב לא אמרו אלא מן הצופים. מ'האט שוין געהאט אויבן א שאלה וואס דער צופים מיינט, צו מיר לערנען ווי רש"י, צופים מיינט פון א, נישט א ספעציפיש שטאט וואס געהייסן צופים, נאר פון א פלאץ וואס איך קען זעהן די בית המקדש ולפנים און פון דארט און ווייטער, לאמיר זאגן מען האט געוואוסט ווי ווייט ארויס ווי ווייט אין ירושלים איך קען נאך זעהן די בית המקדש, און פון דארט אריינצו. איז זאל איך נישט מיקל זיין ראשי אבער פון דארט און ארויס קען איך יא וברואה דאס איז טאקע דווקא ווען איך קען זעהן פאקטיש זעהן ירושלים און ווי רש"י זאגט נישט מוז איך שטיין אין א מקום נמוך אויב בין איך אין א גריב אפילו איך בין נאך מן הצופים ולפנים אויב בין איך אויף א נידריגע פלאץ וואס איך זעה שוין נישט ירושלים איך זעה שוין נישט דעם הר הבית איז נישט דא דער איסור איתמר נמי. אמר רב אבא בריה דרבי חייא בר אבא הכי אמר רבי יוחנן לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים וברואה ובשאין גדר ער לייגט צו נאך ווערטער אויב ס'איז דא א וואנט דארף זיין ממש עקספאוזט צו צום הר הבית אויב ס'איז דא עפעס א גדר וואס פארשטעלט איז שוין נישט דא דער דין ווייל ס'הייסט שוין נישט קיין זלזול כ'בין שוין נישט פארנט פונעם הר הבית ובזמן שהשכינה שורה דאס איז נאך א קולא אז דאס איז דווקא בשעת וואס די בית המקדש שטייט, ס'איז דא א שאלה צו ס'מיינט די ערשטע בית המקדש אדער צווייטע, צו מ'לערנט כפשוטו אז שכינה שורה מיינט אז די בית המקדש איז קיים, אפילו די צווייטע בית המקדש, תנו רבנן. אקעי, דא קומט אביסל א א, צו פרובירן מאכן לייכט, נישט אריינצוגיין אין צופיל פראבלעמען, איך האב ארויסגעפרינט א מעפ, און אפשר צו העלפן אביסל פארשטיין, שיק ארויף זע אז ס'גוט פארן עולם. גיימיר אריין זען אז ס'איז גוט. ס'איז דא אסאך פראבלעמען, כ'האב אויסגעהערט אפשר דריי פיר מגידי שיעור, און ממש אלע, חוץ איינער וואס האט געמאכט א פעסטן דזשאב, באט אלע אנדערע דזשאסט לערנען עברי טייטש, און פרובירן אפשר טרעפן עפעס א ממש א מיטל וועג, נישט אריינצוגיין אין צופיל פראבלעמען. תנו רבנן, די רבנים געלערנט. הנפנה ביהודה, ווי דער עולם קען זעהן אויפן מעפ איז ארץ ישראל צוטיילט, ס'איז דא ארץ יהודה, דאס לויפט אויף דרום זייט פון ירושלים, נאכדעם דא און נאכדעם איז דא גליל וואס דאס לויפט אויף צפון זייט, נישט אויף צפון זייט, און ירושלים איז ביים גרעניץ, אין אנדערע ווערטער אין ארץ יהודה קענסטו נישט זיין אויף צפון זייט, פון ירושלים אויב דער עולם קוקט ווייל ס'איז ממש ביים גרעניץ איז די כוונה א מענטש גייט ארויס ער דארף ארויס גיין געברויכן איז לא יפנה מזרח ומערב זאל ער נישט זיך פונה זיין אין ריכטונג פון מזרח ומערב ווייל אונז ווייסן דאך ווען א מענטש דארף ארויס גיין הכנות דארף ער זיך אנטבלויזן יא טפח. מאחריו און טפחיים מלפניו, יא? מילא א מענטש זאל נישט זיין אין אזא פאזישן ווי ער דעקט זיך אויף און איז זיך מפנה אזא בזוי'דיגע וועג ווען ער איז ממש מכוון ווען ער איז ממש מכוון כנגד ירושלים כנגד דעם הר הבית און שטייט נאך אין די ראשונים אז אוודאי רעדט מען דא ווען די מענטש איז אויף א מענטש איז א בית כסא איז ער דאך א בית כסא מענטש איז אין א אפענע פלאץ אפילו ס'איז נישט רואה לכאורה ס'איז נישט פשט אז מ'זעהט דעם הר הבית, אבער מצד דעם פאזישן, ווען איז די זלזול שבו, ווען איך בין אין א אפענע פלאץ, א מחלוקת מגן אברהם און טורי זהב למשל אויב איך בין איך אין א חצר, סאו איך בין אין א אפענע פלאץ אבער איך בין ארום גענומען מיט א גדר, קוק איך עס אן ווי אפן אדער קוק איך עס נישט אן? על כל פנים אין א בית כסא איז זיכער נישט די שאלה, ס'דארף זיין עפעס א געוויסע בזוי'דיגע פאזישן וויאזוי די מענטש איז זיך מפנה אז זאל האבן די דין אז לא יפנה מזרח ומערב ווייל דעמאלטס די פשט איז אז מיין אחור וקדם מיין פארנט און מיין הונטן זענען מכוון אדער יא זענען מכוון כנגד ירושלים אלא צפון ודרום יעצט טאמער איינעם באדערט עס, רשי לייגט דא צו א קנייטש אז אפילו בדרום די עולם קען אריינקוקן די מעפס דאס זאגסט אז כנגדו ממש. אין ארץ יהודה איז דא דריי קוף'ס. ס'איז דא צדיק וואס דאס איז צדדים און נאנט איז דא ק. סאו די פשוט'סטע ביישפיל איז א מענטש שטייט דא ביי ק וואס איז כנגדו ממש, לעבן דעם ים, יא, ירושלים, צווישן דעם ים ירושלים און ים התיכון איז דא א ק. א מענטש שטייט דארט אויב איז אין א פאזישן אז ער גייט ארויסגיין אזוי איז עס דאך ממש מזרח און מערב. וואס טוט זיך ביי דרום וואס ער קען דאך אויך זיין כנגדו? איז רשי זאגט אז דאס איז אויך כלול אינעם דין אז דארט טאר איך אויך נישט. אין אנדערע ווערטער, יעדעס מאל איך בין עקספאוזט צו ירושלים איז עס פראבלעמאטיש. פארוואס די גמרא כאפט אן דווקא מזרח און מערב? רשי אדרעסירט עס נישט. און צו מיר גיין ווייטער. ובגליל איז די מעשה פארקערט, לא יפנה אלא מזרח ומערב, פארוואס? ווייל דארטן איז עס אויסגעדרייט. דארטן, יא, אז א מענטש שטייט אויף. דרום צפון, א מענטש שטייט אויף מזרח מערב איז ער נישט מכוון קעגן ירושלים, רבי יוסי מתיר, רבי יוסי איז זיך נישט מייחס צו דעם גאנצן דין, שהיה רבי יוסי אומר לא אסרו אלא ברואה ובמקום שאין שם גדר ובזמן שהשכינה שורה, פשט איז תנא קמא איז קלאר מחמיר אפילו נישט ווען ס'איז רואה, ווילאנג איך בין אין א אפענע פלאץ, רבי יוסי זאגט אז דווקא פון ממש קעגן ווען ס'נישט דא קיין גדר און די בית המקדש איז קיים דעמאלטס איז אסור, און די גמרא פירט אויס די חכמים אוסרין זיי דינגען זיך אויף רבי יוסי, פרעגט די גמרא חכמים היינו תנא קמא זיי זאגן דאך ביידע די זעלבע זאך אז א מענטש דארף יא. זיך פאזישענען אויף א וועג וואס זאל נישט זיין קעגן ירושלים, ענפערט די גמרא איכא בינייהו צדדים, ווי די עולם קען זעהן די צדיק אויף די פיקטשער, ס'דא אמאל וואס איך שטיי זייטיג פון ירושלים, איך בין נישט כנגד דעם ממש, איז ר' תנא קמא איז מחמיר, ווייל תנא קמא זאגט הנפנה ביהודה, אין גאנץ ירוש אין גאנץ יהודה, אדער בגליל זאלסטו מחמיר זיין, דא. און די חכמים אסר'ן נישט בצדדים, מהרש"א פרעגט שוין וואס איז צדדים אנדערש ווי ווען איך בין אויסגעדרייט אויף צפון ודרום, איינמאל כ'בין נישט ממש פאזישענד מזרח מערב כנגד ירושלים, זאל עס זיין גוט. סאו לאמיר גיין ווייטער. תניא אידך, אונז האבן געלערנט א ברייתא, הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב, חכמים אומרים, אלא צפון דרום, ובגליל צפון דרום אסור מזרח מערב מותר, דארט איז עס פארקערט, ר' יוסי מתיר שהיה ר' יוסי אומר לא אסרו אלא ברואה, ר' יודא אומר ר' יודא זאגט, בזמן שמקדש קיים אסור, בזמן שאין בית מקדש קיים מותר, ר' עקיבא אוסר בכל מקום, דא קומט צו א נייע שיטה, ר' עקיבא אסר'ט אין יעדן פלאץ, פרעגט די גמרא ר' עקיבא היינו תנא קמא, ס'איז דאך די זעלבע זאך, ענטפערט די גמרא איכא בינייהו חוץ לארץ, א תנא קמא לערנט אז. אז טשולדיגט ר' עקיבא לערנט אז אפילו אין חוץ לארץ אויב בין איך מכוון כנגד ירושלים זאל איך מיך אויסדרייען די אנדערע וועג איך דארף אויך מקפיד זיין אויף די הלכה און אזוי ווערט געפסקנט אין שלחן ערוך אז א מענטש מאכט אויף א אפענע פלאץ דארף ער אכט געבן זאל נישט זיין מכוון כנגד ירושלים פארציילט די גמרא א מעשה טאקע אז מען האט אנגענומען לדין אזוי ווי ר' עקיבא אז אפילו אין חוץ לארץ האט מען אכט געגעבן אויף די הלכה א רבה הוו שדיין ליה לבני, מזרח און מערב, ער האט געהאט ציגל וואס די שפיצן פון די ציגל זענען געווען אין ריכטונג פון מזרח און מערב, פשט איז אז איין ציגל איז געזיצן אויף דרום און איין ציגל איז געווען איז געזיצן אויף צפון, און ער איז געזיצן אויף איינע פון די ציגל'ס, ער איז געווען אין ריכטונג פון דרום צפון נישט מזרח און מערב, פארוואס? ער האט געוואוינט אין בבל, און בבל איז מערב זייט פון ירושלים, ירושלים איז אויף מזרח פון בבל, ממילא האט ער געוואלט. מכוון זיין צו דרום צפון נישט צו מזרח מערב ס'זאל נישט זיין אין ריכטונג פון ירושלים. זאגט די גמרא ווייטער. אזל אביי שדינהו צפון ודרום אביי האט דאך נישט געוויסט אז זיין רבי איז מקפיד דערויף אדער האט אים געוואלט טעסטן צו זיין רבי איז טאקע מקפיד ער טוט עס בדווקא האט ער עס פארדרייט. על רבה, איז רבה אריינגעגאנגען תרצינהו, ער האט עס צוריקגעדרייט, אמר מאן האי דקא מצער לי, ווער איז דער וואס טשעפעט מיך און פארדרייט די וועג וויאזוי מיין בית כיסא איז אויסגעשטעלט, אנא כרבי עקיבא סבירא לי, דאמר בכל מקום אסור און אזוי פסק'נט מען טאקע, און לאמיר לערנען נאך א שטיקל גמרא, ס'דא אביסל צייט, תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי עקיבא האט רבי עקיבא געזאגט פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית כיסא, איך בין נאכגעגאנגען נאך רבי יהושע אין בית כיסא ולמדתי ממנו ג' דברים למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום אזוי ווי אויבן. ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, ווען א מענטש טוט זיך אויס, זאל ער ווארטן ביז ער זיצט, און דעמאלט זאל ער זיך אויסטון, ס'איז אן ענין פון צניעות, ולמדתי שאין מקנחים בימין, אונז האבן שוין גערעדט אז די רב זאגט אז די הלכה פון אין מקנחים בימין איז איז אויף די אמאליגן סדר, מהאט נישט גענוצט קיין פאפיר, מהאט גענוצט ממש די די די הענט אליין, און ימין איז אלץ חשוב, די גמרא גייט זאגן פארשידענע טעמים, אלא בשמאל, א מענטש זאל זיך מקנח זיין דווקא בשמאל, אמר ליה. בן עזאי עד כאן העזת פניך ברבך, דו גייסט נאכקוקן ווי אזוי דער רבי גייט הכנות, אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך, א מענטש דארף ווען עס קומט צו תורה איז נישט דא קיין הייסט נישט קיין עזות פנים, איך דארף דאך וויסן ווי אזוי זיך צו פירן, תניא, ענליכע מעשה בן עזאי אומר, נאכדעם וואס בן עזאי האט געהאט די קבלה פון תורה היא וללמוד אני צריך, איז פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית כסא ולמדתי ממנו ג' דברים. למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום ולמדתי שאין נפנין מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחין בימין און די זעלבע דריי הלכות, אלא בשמאל אמר רבי יהודה, יעצט האט דער רבי יהודה געפרעגט פון בן עזאי עד כאן העזת פניך ברבך אז דו לויפסט אים נאך בית כסא אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך, זאגט די גמרא ווייטער רב כהנא, א ענליכע גמרא צו ביז יעצט, די הייליגע אמורא רב כהנא על גנא תותיה פורייה דרב האט זיך באהאלטן אונטער די בעט פון די הייליגע הייליגע אמורא רב, שמעיה האט ער געהערט דשח, ער שמועסט, ושחק און ער לאכט. ועשה צרכיו ווען ער וואוינט מיט זיין פרוי? רשי טייטש, ושח ושחק עם אשתו שיחה בטלה של ריצוי תשמיש, איז דאך דא א ענין פון ריצוי אז מען דארף מרצה זיין א פרוי פאר תשמיש, און רב האט עס געטון מיט א מיט א שטארקע שלימות, ממילא האט רב כהנא ליגט דארט אונטערן בעט און איז אזוי נתפעל געווארן פון זיין רבינ'ס התנהגות אז ער האט אויסגעזאגט זיין קאווער, און ער רופט זיך אן דארט דמי פומיה דאבא כדלא שריף תבשילא, די מויל פון אבא. זעהט אויס אזוי ווי א מענטש וואס האט נאך קיינמאל נישט געגעסן קיין מאכל, טייטש רשי כאדם רעב, כמו שלא כלומ כמו שלא שמשת מטתך מעולם, שאתה נוהג קלות ראש זה לתאוותך, דו פירסט דיך אויף ווי א מענטש וואס איז דער ערשטע מאל וואוינט מיט א פרוי. אמר ליה, כהנא הכא את, כהנא דו ביסט דא? פוק, גיי ארויס פון דא, דלאו אורח ארעא, ס'איז נישט די סדר אזוי צו וואוינען מיט א, ס'איז נישט די סדר זיך אזוי אויפצופירן, זיך צו גיין באהאלטן אונטער יענעמ'ס בעט, אמר ליה תורה היא וללמוד אני צריך, די יעב"ץ שטעלט שוין צו די גמרא, די גמרא פארציילט אז רב האט געהאט א שווערע ווייב, און וואס ער האט געבעטן צו עסן האט זי געטון פארקערט, און דווקא די הייליגע אמורא רב האט פארשטאנען אז פאר שלום בית דארף ער גיין די עקסטרע סטעפ, די רמב"ם שרייבט אז די רב איז נישט געגאנגען קיין ד' אמות לא שח שיחה בטלה מימיו, איז נישט געגאנגען קיין ד' אמות אן קיין תורה, און ס'איז נישטא קיין קלארע גמרא. ווי מען זעהט אז רב האט קיינמאל נישט שח געווען קיין שיחה בטלה און שטעלן צו די גמרא אז רב כהנא האט געהאט אזא התפעלות אז זיין רבי רעדט דא א שיחה בטלה ווייל דאס איז געווען ממש שלא כרגילו די קדושה פון די הייליגע אמוראים גייען מיר ווייטער מפני מה אין מקנחין בימין פארוואס טאקע זאל א מענטש זיך נישט מקנח זיין בימין אלא בשמאל גייט די גמרא ברענגען פארשידענע טעמים אמר רבא מפני שהתורה ניתנה בימין ממילא זעהט מען אז ימין איז חשוב זאל זיך א מענטש ענדערש נוצן מיט די ווייניגער חשוב'ע האנט פאר א בזוי'דיגע עבודה. שנאמר, מימינו אש דת למו, רבה בר בר חנה אמר, מפני שהיא קרובה לפה, ס'איז נענטער צו די מויל, פשט איז די מענטש עסט געווענליך מיט זיין האנט, מיט זיין רעכטע האנט, ממילא דארף מען מער זיין זהיר אויף נקיות ווייל. זאל נישט ברענגן קיין דזשערמס וכו' אז די ווען מען עסט זאל די עסן זיין ריין ור' שמעון בן לקיש אמר מפני שקושר בה תפילין מען בינדט די מעשה תפילין הגם תפילין לייגט מען אויף די לינקע האנט אבער די מעשה תפילין מאך איך מיט די קשירה מאך איך מיט די רעכטע האנט און די עיקר מצוות תפילין איז טאקע די קשירה שבו מילא זאל מען אכט געבן בכבוד אויפן רעכטן האנט דער מגן אברהם זאגט טאקע ווייל די מיטעלסטע פינגער פון די לינקע האנט לייגט מען ארויף די רצועה זאל מען נישט נוצן די מיטלסטע פינגער אונז האבן שוין געזאגט ס'איז ווייטער נאר ווען מען נוצט נישט קיין טישוס. רב נחמן בר יצחק אמר מפני שמראה בה טעמי תורה אמאל פלעגט דאך יעדער אליין ליינען יא ס'איז נישט געווען א בעל קורא יעדער איז ארויפגעקומען האט ער געליינט זיין פרשה ס'איז געשטאנען איינער וואס האט געמאכט מיט די פינגער מאך יעצט א פשטא מאך יעצט א אזלא גרש האט אים געוויזן די טעמי תורה אז מען נוצט די פינגער כתנאי זאגט די גמרא, די אלע שיטות איז מחלוקת אין תנאים, רבי אליעזר מפני שאוכל בה, אונז האבן פריער געזען רבי יהושע אומר מפני שכותב בה, לכאורה מיינט עס די די כתיבה אין די לופטן פון טעמי תורה, לכאורה רבי עקיבא אומר מפני שמראה בה טעמי תורה, ניין סאו כותב בה מוז זיין אז ער שרייבט חידושי תורה, יא ווער זאגט רשי? ארטסקרול? פון וועם ברענגט ער עס? נאר א סופר? הע? וואס מיט סתם א מענטש וואס שרייבט? על כל פנים ווען מען שרייבט, שרייבט מען דאך חידושי תורה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.